בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף ל א, מ'הייבן אן דף ל א, עמוד א', אויבן, תניא, זאגט די הייליגע גמרא תניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא, רבי יהודה זאגט נאך בשם רבי עקיבא, לגבי די שירת הלווים וואס די לווים פלעגן זינגען אין בית המקדש ביים תמיד של שחר, איז וועלכע שירה פלעגט מען זינגען וועלכע טאג, זאגט ער אזוי, בראשון, די ערשטע טאג פון די וואך, ס'טייטש זונטאג מה היו אומרים, וואס פלעגן די לווים זינגען, די קאפיטל אין תהלים וואס הייבט זיך אן מיט להשם הארץ ומלואה, פארוואס דווקא זונטאג? על שם שקנה והקנה ושליט בעולמו, ווי רש י זאגט שקנה שמים וארץ, זינטיג האט דער רבונו של עולם קונה געווען די וועלט, באשאפן די וועלט, והקנה, און דער רבונו של עולם האט עס מקנה געווען פאר די מענטשן, ושליט בעולמו, ס'טייטש די ערשטע טאג איז דער רבונו של עולם געווען אליין אויפן וועלט, ס'איז דאך געווען פאר בריאת המלאכים, דערפאר זאגט מען דייקא די קאפיטל להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, ווייטער בשני מה היו אומרים, וועלכע קאפיטל האט מען געזאגט מאנטאג, זאגט ער די קאפיטל גדול השם ומהולל מאוד, וואס דאס איז עוסק אין ירושלים און בית המקדש, און טאקע מאנטאג על שם שחילק מעשיו ומלך עליהן ונתעלה וישב במרום, דער רבונו של עולם האט מחלק געווען די מעשים, אפגעטיילט די וואסער די מים העליונים מיט די מים התחתונים געמאכט א הימל, און דער רבונו של עולם איז נתעלה וישב במרום אין הימל, איז די זעלבע זאך, דער רבונו של עולם האט אפגעטיילט ירושלים און הר הבית אין די גאנצע וועלט, און ער האט משרה געווען זיין שכינה טאקע אין בית המקדש, דערפאר זאגט מען די קאפיטל מאנטאג. ווייטער בשלישי היו אומרים, וועלכע קאפיטל האט מען געזאגט דינסטאג? די קאפיטל וואס הייבט זיך אן אלקים ניצב בעדת קל, פארוואס? על שם שגילה ארץ בחכמתו, והכין תבל לעדתו, פארדעם זאגט מען אלקים ניצב בעדת קל דער רבונו של עולם איז ניצב בעדת קל צווישן כלל ישראל, ווייל טאקע דינסטאג האט דער רבונו של עולם געמאכט דאס ערד, ס'האט שוין אוועקגערוקט די וואסער און מגלה געווען דאס ערד, ס'זאל זיין פאר כלל ישראל א פלאץ צו רוען. ווייטער ברביעי היו אומרים קל נקמות ה', פארוואס? על שם שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהן, ווייל מיטוואך האט דער רבונו של עולם כביכול באשאפן די זון מיט די לבנה, פאר דעם זאגט מען קל נקמות השם, אז דער רבונו של עולם גייט זיך נוקם זיין אין די אלע גוים די אלע רשעים וואס דינען די זון מיט די לבנה, פאסט די לשון קל נקמות השם. ווייטער בחמישי היו אומרים, הרנינו לאלקים עוזנו, פארוואס הרנינו זינגען פאר רבונו של עולם לויבן די רבונו של עולם אויף וואס? על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמו, דער רבונו של עולם האט באשאפן עופות ודגים פשטות איז משמע די עופות ודגים זענען משבח לשמו, אבער רש י זאגט עופות ודגים משבח לשמו, אז כשאדם רואה עופות משונים זה מזה נותן שבח למי שבראם, דערפאר פאסט די לשון הרנינו לאלקים עוזנו, דאנערשטאג, בשישי היו אומרים, פרייטאג, האבן געזאגט די קאפיטל השם מלך גאות לבש, פארוואס? על שם שגמר מלאכתו, ומלך עליהן, דער רבונו של עולם האט געענדיגט די מעשה הבריאה און ער האט געקעניגט אויף דעם, דערפאר פאסט השם מלך גאות לבש. ווייטער בשביעי היו אומרים, שבת, וועלכע קאפיטל האט מען געזאגט? מזמור שיר ליום השבת. פארוואס? ווייל דער קאפיטל גייט ארויף ליום שכולו שבת, וואס טייטש לעתיד לבוא, נאך די וועלט וועט שטיין זעקס טויזנט יאר, איז טויזנט יאר עט עס חרוב ווערן, ס'טייטש טויזנט יאר עט עס זיין חרוב, און ביים רבונו של עולם איז דאך די טויזנט יאר טויזנט יאר ווי א טאג, ווי דער מדרש זאגט שטייט אין פסוק כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, אז טויזנט יאר איז ביים רבונו של עולם כביכול ווי א טאג, און ממילא טאקע דער זיבעטער טאג סטייטש די זיבן טויזנט יאר וואס די וועלט וועט חרוב זיין איז כעין שבת, אזוי ווי דער זיבעטער טאג אזוי ווי שבת, און ממילא דאס איז מרומז מזמור שיר ליום השבת. אמר רבי נחמיה, רבי נחמיה קריגט זיך אויף דער רבי יהודה בשם רבי עקיבא, פארוואס? ווייל ער זאגט מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו,

זאגט ר' נחמיה פונקט ווי ר' יהודה בשם ר' עקיבא, אבער בשביעי, אויף די זיבעטע טאג אויף מזמור שיר ליום השבת, אויף דעם קריגט ער זיך, און אויף דעם זאגט ער על שם ששבת, אז דאס גייט נישט ארויף לעתיד לבוא, נאר דאס גייט טאקע ארויף אויף מעשה בראשית, אז דער רבונו של עולם איז שבת, ער האט גערוהט און אויפגעהערט צו באשאפן די וועלט. זאגט אונז די גמרא וואס איז די מחלוקת דא צווישן ר' יהודה בשם ר' עקיבא און ר' נחמיה, זאגט די גמרא וקמיפלגי בדרב קטינא, זיי קריגן זיך אין א רב קטינא, וועלכע רב קטינא דאמר רב קטינא, שיתא אלפי שני הוה עלמא, וחד חרוב שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, רב קטינא האלט טאקע אז זעקס טויזנט יאר עט זיין א וועלט, און טויזנט יאר עט עס חרוב זיין, און דאס לערנט מען ארויס פון ונשגב השם לבדו ביום ההוא האמיר דאך געזעהן אז יום ביים רבונו של עולם איז טויזנט יאר, אז טויזנט יאר עט נישט זיין נאר השם לבדו נאר דער באשעפער אויפן וועלט, איז על כל פנים ר' עקיבא האלט טאקע ווי רב קטינא, און דערפאר טייטשט ער מזמור שיר ליום השבת וואס גייט ארויף אויף די טויזנט יאר וואס עס וועט נישט זיין קיין וועלט אויף די יום שכולו שבת, אבער אביי אמר, אביי קריגט זיך אויף רב קטינא און ער זאגט תרי חרוב אז צוויי טויזנט יאר וועט די וועלט חרוב זיין נישט טויזנט, שנאמר יחיינו מיומים אז נאך יומים נאך צוויי טויזנט יאר וואס די וועלט וועט זיין חרוב איז יחיינו עט די רבונו של עולם מחיה זיין די וועלט, איז ממילא ר' נחמיה לערנט כשיטת אביי אז צוויי טויזנט יאר עט די וועלט חרוב זיין, ממילא פאסט נישט צו רופן צוויי טויזנט יאר יום שכולו שבת, און דערפאר איז ער טאקע מפרש מזמור שיר ליום השבת אז דאס גייט ארויף אויף ששת ימי בראשית ששבת. זאגט אונז די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס די גמרא האט מבאר געווען וועלכע שירה די לוויים פלעגן זינגען ביים תמיד של שחר, זאגט די גמרא במוספי דשבתא מה היו אומרים, ביים קרבן מוסף פון שבת וועלכע שירה פלעגן די לוויים זינגען, ענטפערט די גמרא אמר רב ענן בר רבא אמר רב, הזיו לך, דאס איז די פסוקים פון האזינו אז מען נעמט די פרשת האזינו מען צוטיילט עס אויף זעקס איז יעדע פאר פסוקים הייבט זיך אן מיט איינע פון די אותיות הזיו לך היי דאס איז האזינו ז' איז זכור ימות עולם און אזוי ווייטער ירכיבהו וירא השם וינאץ לולי כעס אויב כי ידין השם עמו דאס זענען די פסוקים הזיו לך מען צוטיילט האזינו אויף זעקס און דאס איז די שירה וואס פלעגט זינגען ביי מוסף עט מען באלד זען פונקט וואס די סדר איז געווען זאגט די גמרא ואמר רב חנן בר רבא אמר רב כדרך שחלוקים כאן כך חלוקים בבית הכנסת אזוי ווי ס'איז צוטיילט אויף זעקס הזיו לך, פונקטליך אזוי, וואס טייטש די ערשטע חלק איז הייבט זיך אן מיט האזינו, די צווייטע הייבט זיך אן מיט זכור ימות עולם, מען קען נישט צוטיילן אויף זעקס אויף א אנדערע אופן, ס'מוז שטימען מיטן הזיו לך, און די זעלבע זאך ווען מען לייענט שבת אין בית מדרש פרשת האזינו, דארף עס אויך זיין אזוי צוטיילט, וואס טייטש די ערשטע זעקס עולים קריגן די עליות, די ערשטע איז האזינו, די צווייטע זכור ימות עולם און אזוי ווייטער, און די זיבעטע קריגט פון דארט ביז סוף פרשה. מען קען עס נישט טיילן אויף א אנדערע אופן, נארמאל אנדערע פרשות קען מען צוטיילן וויאזוי מען וויל, די עיקר איז דא זיבן וואס זענען עולה, און שפעטער קען מען צולייגן נאך מער אויכעט, ביי האזינו איז נישט דא אזא זאך, ס'דארף זיין פונקט זיבן עולים, און ס'דארף זיין איינגעטיילט אויף הזיו לך. ווייטער זאגט אונז די גמרא, במנחתא דשבתא מה היו אומרים? ביים תמיד של בין הערבים שבת, וועלכע שירה פלעגן די לוויים זינגען? ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן, אז ישיר, ומי כמוך ואז ישיר, ס'טייטש ווייטער דריי באזונדערע פרשות, קודם איז אז ישיר ביז מי כמוך, דאס איז די שירה ביז די פסוק מי כמוך ביז פסוק י א, שפעטער איז געווען די צווייטע חלק מי כמוך ביז סוף שירה, און די דריטע חלק איז אז ישיר דאס איז במדבר שירת הבאר אז ישיר ישראל, ס'טייטש ווייטער די מוסף איז געווען צוטיילט אויף זעקס, הזיו לך, און דער תמיד של בין הערבים שבת, איז געווען צוטיילט אויף דריי, אז ישיר, מי כמוך און אז ישיר. פרעגט אונז די גמרא, איבעיא להו, הני כולהו בחד שבתא אמרי להו, או דלמא כל שבתא ושבתא אמרי חד. ס'טייטש, מ'האט געזען ס'איז צוטיילט זעקס דריי, און די שאלה איז צו מ'האט געזאגט דאס גאנצע יעדע שבת, וואס טייטש ביי מוסף האט מען געזאגט אלע פסוקים פון האזינו הזיו לך, נאר וואס מ'האט עס צוטיילט אויף זעקס, קודם איין חלק, ס'געווען אזא ניגון, שפעטער אזא ניגון, נאכדעם אזא ניגון, און די זעלבע זאך ביי מנחה, איז געווען אז ישיר, מי כמוך, אז ישיר, אזוי, אזוי, אזוי, אדער אפשר ניין, אפשר יעדע וואך האט מען געזאגט א צווייטן שטיקל, ס'טייטש, ביי איין וואך שבת, לאמיר זאגן די ערשטע וואך פונעם סדר, האט מען געזאגט פון האזינו ביז זכור ימות עולם, דאס איז געווען ביי מוסף, ווייטער ביי מנחה האט מען געזאגט אז ישיר ביז מי כמוך, שפעטער די צווייטע וואך האט מען געזאגט זכור ימות עולם, און ביי מנחה האט מען געזאגט מי כמוך ביז סוף שירה, די דריטע וואך האט מען געזאגט ירכיבהו פון האזינו ביי מוסף, און ביי מנחה האט מען געזאגט אז ישיר ישראל, און אזוי ווייטער איבערגעחזרט די סדר נאכאמאל און נאכאמאל, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, דתניא אמר רבי יוסי, עד שהראשונה אומרת אחת, שני' חוזרת שתיים, ס'טייטש, ווילאנג מען ענדיגט דאס ערשטע איינמאל, ענדיגט מען דאס צווייטע צוויי מאל, און אזוי ווי מען האט געשמועסט יעצט, דאס שטימט נאר טאמער יעדע וואך האט מען געזאגט א צווייטע חלק, קומט אויס אז די פסוקים פון מנחה האט מען געענדיגט צוויי מאל אזוי שנעל ווי די פסוקים פון מוסף, ווייל מוסף איז געווען צוטיילט אויף זעקס, מנחה געווען צוטיילט אויף דריי, מילא יעדע זעקס וואכן האט מען צוויי מאל געענדיגט די סדר פון מנחה, אז ישיר מי כמוך אז ישיר, אז ישיר מי כמוך אז ישיר, און איין מאל געענדיגט די סדר פון מוסף, פון הזיו לך, שמע מינה, איז טאקע געדרינגען פון דעם אז כל שבתא ושבתא אמרי חד, יעדע שבת האט מען נאר געזאגט איינע פון די חלקים, ביי מוסף איינע פון די חלקים פון הזיו לך, ביי מנחה, איינע פון די חלקים פון אז ישיר מי כמוך אז ישיר, שמע מינה, איז טאקע א ראיה פון דעם. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן, האט רבי יהודה בר אידי נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, רש ש זאגט ווי קומט אריין דא די קומעדיגע סוגיא, ווייל מען האט געזען אין די משנה די תקנות פון יבנה, גייט מען שוין דערמאנען דא די אלע גלות'ן וואס די סנהדרין איז געגאנגען ווי מען וועט שוין זען, איז אבער על כל פנים, זאגט רבי יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן, עשר מסעות נסעה שכינה, מקרא, צען מסעות איז די שכינה געפארן וואס מען לערנט ארויס פון די פסוקים, וואס טייטשט ביים חורבן בית ראשון איז די שכינה נסתלק געווארן, אבער נישט אויף אמאל, נאר ס'איז געגאנגען פון איין פלאץ צו נאך א פלאץ צו נאך א פלאץ צוביסלעך צוביסלעך, ווייל דער רבונו של עולם כביכול האט געהאפט אז כלל ישראל וועט תשובה טון, און מילא איז נישט געגאנגען אויף אמאל, ווי מען וועט שוין זען פון וועלכע פסוקים מען לערנט עס ארויס, וכנגדם איז אויך געווען צען מסעות גלות סנהדרין, וואס די סנהדרין איז געגאנגען אין גלות ביים חורבן בית שני, מגמרא, אבער דאס לערנט נישט ארויס פון א פסוק, דאס האבן מיר א מסורת פון אונזערע עלטערן, וואס איז געווען די סדר פון די גלות הסנהדרין, איז רבי יוחנן מבאר, עשר מסעות נסעה שכינה מקרא, וועלכע צען מסעות איז די שכינה געגאנגען איז אזוי, מכפורת לכרוב, פון די כפורת, וואס די שכינה געווען אויפן כפורת אויף די ארון, איז געגאנגען צום כרוב, די כרוב רעדט מען נישט דא די כרובים וואס איז געווען אויפן ארון, נאר מ'רעדט די כרובים וואס שלמה המלך האט געמאכט וואס איז געווען אויפן זייט פון ארון, על כל פנים און מכרוב למפתן, פון דארט איז די שכינה געגאנגען צום מפתן צום אריינגאנג צום אולם פונעם היכל, און ממפתן לחצר, פון דארט איז געגאנגען צום חצר, מחצר למזבח צו די מזבח החיצון, און ממזבח לגג צו די דאך פון די היכל, און מגג לחומה צו די חומה פון די עזרה, און מחומה לעיר צו די שטאט ירושלים, און מעיר להר צו הר הזיתים, און מהר למדבר צו מדבר, און ממדבר עלתה וישבה במקומה, שנאמר אלך אשובה אל מקומי, פון די מדבר איז די שכינה צוריק ארויף אין הימל. זאגט אונז די גמרא, רבי יוחנן רעכנט אויס די פסוקים פון וואו מען לערנט עס טאקע ארויס, איז אזוי, מכפורת לכרוב,

שטייט אין פסוק וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נוגה כבוד השם זעהן מיר ס'געגאנגען צום חצר ווייטער מחצר למזבח דכתיב ראיתי את השם ניצב על המזבח זעהן מיר ס'געגאנגען צום מזבח רש"י זאגט דאס איז אין עמוס, עמוס איז בעצם געווען אסאך פארדעם, נאר ווייטער ס'איז א נבואה וואס גייט זיין, על כל פנים האבן מיר געזען ווייטער און ממזבח לגג ווי ווייס מיר דכתיב, שטייט אין פסוק טוב לשבת על פינת גג מאשת מדינים ובית חבר וואס דאס איז א משל צו די שכינה וואס די שכינה האט געזאגט כביכול אז טוב לשבת על פינת גג ענדערש גיין אויפן דאך מאשת מדינים ווי איידער צו זיצן מיט א פרוי וואס קריגט זיך אין שטוב ובית חבר ווי איידער צו זיצן אין א שטוב וואס מ'דינט דארט עבודה זרה ווייל כלל ישראל איז העמיד צלם בהיכל איז דער רבונו של עולם מסלק געווען די שכינה פונעם מזבח און עס ארויפגעלייגט אויפן דאך פונעם היכל, ווייטער מגג לחומה דכתיב והנה השם ניצב על חומת אנך, זעהט מען עס איז געגאנגען צום חומה, און מחומה לעיר דכתיב קול השם לעיר יקרא, און מעיר להר ווי ווייסט מען דכתיב ויעל כבוד השם מעל תוך העיר ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר, דאס איז הר הזיתים, ווייטער מהר למדבר דכתיב טוב שבת בארץ מדבר, מאשת מדינים וכעס, ענדערש זיצן אין מדבר ווי איידער זיך קריגן מיט די פרוי אין שטוב, וואס דאס איז אויך ווייטער א משל אויף כלל ישראל מיט די שכינה, אז די שכינה איז נסתלק געווארן אינגאנצן פון הר הזיתים פון די געגנט פון ירושלים און געגאנגען אין מדבר, און ממדבר עלתה וישבה במקומה דכתיב אלך אשובה אל מקומי, זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט שישה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר, זעקס חדשים האט די שכינה כביכול גערוהט אין מדבר און געווארט שמא יחזרו בתשובה, אפשר עט כלל ישראל תשובה טון, כיוון שלא חזרו, זיי האבן נישט תשובה געטון, אמר, תיפח עצמן, ס'איז א לשון קללה, וואס טייטש זאל ארויסגיין זייער נפש, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש, מפח נפש איז א לשון פון תיפח עצמן, וואס טייטש רבונו של עולם האט געווארט זיי זאלן תשובה טון, און צום סוף, אז זיי האבן נישט תשובה געטון, איז ותקותם מפח נפש, בלייבט פון זיי גארנישט. זאגט ער די גמרא כנגדן גלתה סנהדרין מגמרא, האמער געזען אז מגמרא איז טייטש במסורת האמער אז די סנהדרין געגאנגען אויך אין צען גלות'ן, וועלכע צען גלות'ן איז אזוי, די ערשטע גלות איז געווען מלשכת הגזית לחנות, פון לשכת הגזית דארט ווי די סנהדרין איז געזעצן די עזרה, זענען זיי געגאנגען צו א חנות, דאס איז געווען א געגנט אויף הר הבית וואס דארט זענען געזעצן, ווי רשי ברענגט, ווייל מען האט נישט געוואלט דן זיין דיני נפשות געווען אזויפיל רציחות ביי כלל ישראל סנהדרין האט נישט געוואלט דן זיין דיני נפשות מער, זענען זיי ארויס פון לשכת הגזית, מען קען נאר דן זיין דיני נפשות אין לשכת הגזית, דערפאר זענען זיי ארויס, דאס איז געווען די ערשטע גלות, ומחנות לירושלים, פון דארט זענען זיי געגאנגען אינדרויסן פון הר הבית, ומירושלים ליבנה, פון ירושלים געגאנגען צו יבנה מיט רבי יוחנן בן זכאי, ומיבנה לאושא מאושא ליבנה מיבנה לאושא, ווי רשי ברענגט דא, אז די סנהדרין איז געגאנגען ווי די נשיא געווען, און במילא ווי די נשיא האט געוואוינט איז דארט געווען די סנהדרין, איז אין די צייט פון רבי יוחנן בן זכאי, איז די סנהדרין געווען אין יבנה, נאכדעם וואס ער איז אוועק, אין די צייט פון רבי גמליאל, איז געגאנגען צו אושא, נאכדעם איז רבי גמליאל אליין געגאנגען צו יבנה, איז די סנהדרין מיטגעגאנגען מיט אים, און נאכדעם ווען רבי גמליאל איז אוועק, איז רבי שמעון בן גמליאל האט צוריק געטראגן די סנהדרין צו אושא, ס'טייטש ער האט געוואוינט אין אושא, און פון דארט ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה, רשי ברענגט אויך אז די לעצטע פאר, בית שערים, ציפורי און טבריה, דאס איז געווען די צייטן פון רבי, ווען רבי איז געווען נשיא, איז קודם האט ער געוואוינט אין בית שערים, שפעטער איז ער קראנק געווארן האט מען אים געטראגן צו ציפורי, דאס איז געווען א העכערע פלאץ מיט בעסערע לופט, און צום סוף איז ער געווען אין טבריה, וואס דארט האט געוואוינט אנטונינוס קייזער געווען א חבר פון רבי, וטבריה עמוקה מכולן שנאמר ושפלת מארץ תדברי, רשי זאגט עמוקה מכולן אז שפלים היו אז מכל המסעות שגלו, ס'טייטש כלל ישראל איז געווען דעמאלטס בשפלות המצב, דעמאלטס טאקע ביי די לעצטע גלות ווען די סנהדרין איז אנגעקומען צו טבריה, זאגט די גמרא, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר קריגט זיך, און האלט ס'נישט געווען צען מסעות פון די סנהדרין נאר שש גליות ס'איז געווען זעקס גלות'ן שנאמר אזוי ווי די נביא זאגט אין ישעיה די נביא זאגט דארט אויפן חורבן כי השח יושבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר שטייט דא זעקס לשונות פון השפלה וואס דאס איז מרומז אויף די זעקס גלות'ן וואס די סנהדרין איז געגאנגען מפרשים זענען מסביר אז ער קריגט זיך נישט ווייטער במציאות אויף די אלעס וואס מ'האט פריערט אויסגערעכנט די צען פלעצער נאר ער רעכנט נישט אלעס אויף א באזונדערע למשל די דריי פון רבי רעכנט מען אלס איינס און אזוי ווייטער, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט ומשם, וואס טייטש פון די לעצטע גלות פון די סנהדרין פון טבריה, עתידין ליגאל, פון דארט וועט קומען די גאולה שנאמר, התנערי מעפר קומי שבי, אז פון דארט מעפר וואס טייטש פון די שפלות המצב פון טבריה, פון דארט וועט זיין התנערי מעפר קומי, עט זיין די גאולה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אמר רבי יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין רבי יוחנן בן זכאי, נאך א תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהא העדים הולכים אלא למקום הוועד, ס'טייטש טאמער די ראש בית דין, וואס נארמאל האמיר דאך שוין געזען ראש בית דין אומר מקודש אז די קידוש החודש דאך תלוי אין ראש בית דין, איז אויף דעם האט רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען אז טאמער די ראש בית דין דרייט זיך נישט אין בית דין, ער איז געגאנגען צו עפעס א צווייטע שטאט, דארף מען נישט נאכלויפן די ראש בית דין, נאר מ'גייט צו די מקום וואס בית דין געפינט זיך,

איז פיין, נישט זיין קיין דין תורה. כתב פתיחא עילווה איז אמימר האט ארויסגעגעבן א כתב נידוי אויף איר, א חרם. אמר ליה רב אשי לאמימר, האט רב אשי געזאגט צו אמימר, פארוואס האסטו ארויסגעגעבן א חרם אויף איר? והא אנן תנן אפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהא העדים הולכין אלא למקום הוועד, די פרוי איז נאר מחויב צו גיין אין בית דין אזוי ווי מ'זעט באונזער משנה מ'דארף נישט נאכלויפן די ראש בית דין, אמר ליה, האט אמימר געזאגט צו רב אשי ניין, הני מילי לענין עדות החודש, דאם כן נמצאת מכשילן לעתיד לבוא, ביי עדות החודש מען האט נישט געוואלט די עדות החודש עס זאל נכשל ווערן לעתיד לבוא איז טייטש געוואלט מען זאל נאכאמאל קומען האט מען זיי נישט מחייב געווען נאכצולויפן די ראש בית דין אבל הכא אבער דא עבד לוה לאיש מלוה די לוה איז אן עבד פארן מלוה ס'הייסט אז די פרוי האט געבארגט געלט און ממילא די מלוה האט איר גערופן דין תורה דארף זי גיין וואו די ראש בית דין זאל נאר נישט זיין כדי טאקע צו זיין ביי די דין תורה זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אין כהנים רשאים לעלות בסנדליהן לדוכן כהנים טארן נישט ארויפגיין מיט די שיך דוכענען רשי זאגט די גמרא אין סוטה זאגט די טעם, די טעם וואס שטייט דארט איז טאקע ווייל טאמער די שיך בענדל וועט זיך צורייסן און די כהן וועט זיך אראפבייגן און דאס צוקניפן און אז דערווייל וועט ער נישט דוכענען, וועלן מענטשן זאגן ס'דא א פגם אין די משפחה און ממילא אלץ די חשש טארן זיי אינגאנצן נישט גיין קיין שיך, וזו אחד מתשע תקנות שהתקין רבי יוחנן בן זכאי, און דאס איז איינע פון די ניין תקנות וואס ר' יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען, וועלכע נײַן תקנות? איז אזוי, שית דהאי פירקא, זעקס ווערט געברענגט אין די פרק, וועלכע זעקס? איז די ערשטע האבן מיר יעצט געזען, אז כהנים טארן נישט דוכענען מיט שיך, שפעטער האט מען געזען א תקנה, אז ר' יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען אז ראש השנה שחל בשבת בלאזט מען אין א פלאץ ס'דא א בית דין, האבן מיר געזען די תקנה פון ר' יוחנן בן זכאי אז לולב ניטל במדינה כל שבעה זכר למקדש, האבן מיר געזען די תקנה פון ר' יוחנן בן זכאי אז יום הנף. כולו אסור, האבן מיר געזען די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי אז מען איז מקבל עדות החודש א גאנצע טאג נאכן חורבן, אפילו וואס מען האט מתקן געווען בזמן הבית אז מן המנחה ולמעלה איז מען נישט מקבל קיין עדות, און מיר האבן געזען די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי דא באונזער משנה אז אפילו די ראש בית דין גייט אוועק גייט מען נאר צום מקום הוועד מען דארף נישט נאכלויפן די ראש בית דין, און דאס איז זעקס תקנות וואס שטייט באונזערן פרק וחדא דפירקא קמא, די זיבעטע איז אין די ערשטע פרק. אז עדים זענען נישט מחלל שבת נאכן חורבן נאר אויף ניסן און אויף תשרי, האבן מיר שוין זיבן, ואידך, די אכטע תקנה, דתניא, ברענגט א ברייתא, גר שנתגייר בזמן הזה, צריך שיפריש רובע לקינו, ס'טייטש אפילו אז א גר היינטיגע צייטן נישט דא קיין בית המקדש און ער קען נישט ברענגן קיין קרבנות, ער דארף אבער מפריש זיין א פערטל שקל ס'טייטש א האלבע דינער דארף ער מפריש זיין פאר קרבנות פאר א קן ציפורים, אז ווען משיח וועט קומען וועט ער קויפן דעם קרבנות, און אויף דעם ואמר רבי שמעון בן אלעזר אז כבר נמנה עליה רבי יוחנן, וביטלה מפני התקלה, רבי יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען צו מבטל זיין די געלט וואס א גר דארף מפריש זיין, פארוואס ווייל טאמער מ'וועט מחייב זיין א גר צו מפריש זיין געלט קען זיין ער וועט זיך באנוצן מיט די געלט, די געלט איז דאך הקדש, דערפאר האט רבי יוחנן בן זכאי דאס מבטל געווען, דאס איז די אכטע תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי, ואידך די ניינטע איז א מחלוקת, פלוגתא דרב פפא ורב נחמן בר יצחק, רב פפא אמר כרם רבעי רב נחמן בר יצחק אמר, לשון של זהורית, א מחלוקת וואס איז טאקע די ניינטע תקנה, ברענגט די גמרא די צוויי שיטות, רב פפא אמר כרם רבעי וועלכע תקנה איז דאס, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד, ס'טייטש די דין פון כרם רבעי האט די זעלבע דין פון מעשר שני, מ'דארף עס ארויפטראגן צו ירושלים און עסן אין ירושלים, דאס איז טאמער מ'וויל טראגן די פירות. א צווייטע פאטענט איז דא אז מען לייזט עס אויס אויף געלט און די געלט טראגט מען צו ירושלים און מיט די געלט קויפט מען דארט פירות ס'טייטש מן התורה קען מען טון ביידע פון דעסטוועגן חזל האבן מתקן געווען אז טאמער איינער וואוינט אין א טאג פון ירושלים ס'טייטש ער קען גיין צו ירושלים ווייניגער ווי א טאג זאל ער נישט איבערלייזן די פירות אויף געלט נאר זאל ממש ארויפטראגן די פירות און די משנה רעכנט דארט אויס די תחומים פון ירושלים וואס מיינט עס א טאג פון ירושלים וזו היא תחומה, אילת מן הדרום, עקרבת מן הצפון, לוד מן המערב, וירדן מן המזרח, טאמער איינער וואוינט נענטער פון די אלע שטעט, דארף ער ברענגען די פירות צו ירושלים, ווייטער פון די שטעט, קען ער אויסלייזן אויף געלט. ואמר עולא, ואיתימא רבה בר עולא, אמר רבי יוחנן, מה טעם, כדי לעטר שוקי ירושלים בפירות, חזל האבן געוואלט ירושלים זאל זיין פול מיט פירות, דערפאר האבן זיי מתקן געווען די אלע וואס וואוינען ארום ירושלים, זאלן טאקע ברענגען פירות אליין, נישט געלט. ותניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כרם רבעי היה לו לרבי לעזער במזרח לוד בצד כפר טבי, ס'טייטש ער האט געוואוינט נאנט צו ירושלים, צווישן לוד און ירושלים וואס דארט דארף מען ברענגען פירות דארט קען מען נישט אויסלייזן אויף געלט, וביקש רבי לעזער להפקירו לעניים, רבי לעזער האט געוואלט מפקיר זיין זיין פירות פאר די עניים, פארוואס ווייל ער האט נישט געהאט קיין כח צו שלעפן די פירות צו ירושלים, אפילו טאקע מען האט מתקן געווען מען דארף שלעפן די פירות נישט אויסלייזן אויף געלט, האט ער טאקע נישט געוואלט אויסלייזן אויף געלט, אבער א עצה'לע איז דא עס מפקיר זיין צו די עניים, די עניים וועלן שוין ארויפטראגן, אמרו לו תלמידיו, האבן די תלמידים אים געזאגט רבי, כבר נמנו חבריך עליו והתירוהו, ס'טייטש זיינע חברים האבן שוין מתיר געווען דאס, דיין חברים האבן מתיר געווען די תקנה פון די משנה אפילו עס שטייט טאקע אין די משנה מען טאר עס נישט אויסלייזן אויף געלט טאמער מען וואוינט אין די פלאץ, פון דעסט וועגן, דיינע חברים האבן עס מתיר געווען אז דו מעגסט עס אויסלייזן אויף געלט, און מיין נישט קיין גרויסע טירחא, קענסט אויסלייזן אויף געלט און די געלט וועסטו טראגן צו ירושלים, מאן חבריך, וועלכע חברים פון ר' לעזער רעדט מען דא? ר' יוחנן בן זכאי, זאגט רב פפא דאס איז ר' יוחנן בן זכאי, און דערפאר זאגט רב פפא דאס איז די ניינטע תקנה פון ר' יוחנן בן זכאי, אז מען קען אויסלייזן פירות פון כרם רבעי אויף געלט, אפילו נאנט צו ירושלים, רב נחמן בר יצחק אמר ניין, ס'איז א אנדערע תקנה, אויף וואס? לשון של זהורות, וועלכע לשון של זהורית? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בראשונה, היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ, ס'טייטש אנפאנג אין די גוטע צייטן פלעגט מען צובינדן די לשון של זהורית אויפן שעיר לעזאזל, און די אנדערע האלב ביים אריינגאנג צום אולם, הלבין היו שמחין, לא הלבין היו עצבין, און מ'האט געזען די שטריק טאמער ס'איז ווייס געווארן ס'איז געווען א רויטע פאדעם, טאמער ס'איז ווייס געווארן און כלל ישראל האט זיך געפרייט, מ'האט געוואוסט ס'איז געווען כפרת עוונות, טאמער ס'איז נישט ווייס געווארן, איז מען געווען טרויעריג, התקינו שיהיו קושרין אותו על פתח אולם מבפנים, חזל האבן נישט געפאלן דאס ס'איז נישט געפאלן, איז דא צוויי פשטים, צי פשט ס'איז נישט געפאלן אז מ'האט זיך געפרייט, ווייל מ'האט זיך פארלאזט,

נאר מ'זאל עס אינגאנצן אויפהענגען האלב אויף די שעיר לעזאזל, און האלב אויפן שטיין דארט אויפן בארג עזאזל, אבער קיין שום חלק איז נישט איבערגעבליבן אין בית המקדש, ווער האט געמאכט די אלע תקנות, דאס איז רבי יוחנן בן זכאי, אזוי זאגט ר' נחמן יצחק, זאגט אונז די גמרא ר' נחמן יצחק מאי טעמא לא אמר כרב פפא, פארוואס זאגט ער נישט ווי רב פפא, זאגט די גמרא אמר לך, ר' נחמן יצחק וועט אונז זאגן, אי סלקא דעתך רבי יוחנן בן זכאי, חבריו דר' אליעזר מי הוה, רבו הוה, ס'טייטש רבי יוחנן בן זכאי נישט געווען קיין חבר פון רבי אליעזר, מילא וואס איז פשט אז זיין תלמידים זאגן אים רבי כבר נמני חבריך עליו, חבריך קען נישט מיינען רבי יוחנן בן זכאי, ווייל רבי יוחנן בן זכאי איז געווען זיין רבי, זאגט די גמרא ואידך, וואס וועט רב פפא ענטפערן אויף דעם, רב פפא וועט זאגן כיוון דתלמידים הוו, לאו אורח ארעא למימרא ליה לרביה רבך, ס'פאסט נישט א תלמיד זאגן פארן רעבן דיין רעבן, נאר זאגט מען דיין חבר. און ממילא איז נישט קיין קשיא פון דא. ווייטער ורב פפא מאי טעמא לא אמר כרב נחמן יצחק, פארוואס לערנט נישט רב פפא ווי רב נחמן יצחק, זאגט די גמרא אמר לך, רב פפא קען דיר זאגן אי סלקא דעתך רבי יוחנן בן זכאי, טאמער וועסט מיר זאגן אז רבי יוחנן בן זכאי איז דער וואס האט מתקן געווען אז מען זאל הענגען די לשון של זהורית אינעם אולם, מען זאל עס נישט הענגען אינגאנצן, קען דען זיין אזא זאך, בימי רבי יוחנן בן זכאי מי הוה לשון של זהורית, ווי רשי איז דא גורס, לשון של זהורית מלבין, וואס טייטש אין די צייטן פון רבי יוחנן בן זכאי איז בכלל געווען אזא זאך אז די לשון של זהורית זאל ווייס ווערן, והתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא אז כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה, רבי יוחנן בן זכאי האט געלעבט הונדערט צוואַנציק יאר, ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, די ערשטע פֿערציק יאר האט ער געהאנדלט ביזנעס, ארבעים שנה למד, פֿערציק יאר איז ער געזעצן געלערנט תורה די נעקסטע פֿערציק יאר, און ארבעים שנה לימד, די לעצטע פֿערציק יאר האט רבי יוחנן בן זכאי אויסגעלערנט אנדערע, וואס טייטש אלע תקנות וואס ער האט געמאכט, איז געווען די לעצטע פֿערציק יאר פון רבי יוחנן בן זכאי'ס לעבן, יעצט אזוי ותניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעים שנה קודם שנחרב הבית, לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים, די לעצטע פֿערציק יאר פארן חורבן, איז קיינמאל נישט געווען די שטריק זאל ווייס ווערן, ס'איז אלעמאל געבליבן רויט די שטריק וואס מ'האט מיטגעשיקט דארט מיטן שעיר לעזאזל, ותנן, און מיר האבן געלערנט אפאר מאל אין די פרק אז משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי, זעהן מיר אז רבי יוחנן בן זכאי האט דורכגעלעבט די חורבן, יעצט אזוי, טאמער רבי יוחנן בן זכאי וואלט אוועק. די טאג פון די חורבן איז אויך די לעצטע פערציג יאר פון רבי יוחנן בן זכאי'ס לעבן, דאס הייסט די לעצטע פערציג יאר פארן חורבן איז קיינמאל נישט די שטריק ווייס געווארן, איז סתם אזוי נישט שייך אז רבי יוחנן בן זכאי האט געמאכט די תקנה, ווער רעדט נאך אז רבי יוחנן בן זכאי האט געלעבט נאכן חורבן, איז אוודאי אין די לעצטע פערציג יאר פון רבי יוחנן בן זכאי'ס לעבן איז נישט געווען א מצב אז די שטריק זאל ווייס ווערן, איז ווי קען זיין אז רבי יוחנן בן זכאי האט געמאכט די אלע תקנות ווען ס'איז קיינמאל נישט געווען אין זיינע צייטן? זאגט די גמרא ואידך, וואס וועט רב נחמן יצחק אויף דעם ענטפערן? קען רב נחמן יצחק ענטפערן אז אותן ארבעים שנה דלמד תלמיד יושב לפני רבו הוה, וואס טייטש, די פערציג יאר וואס רבי יוחנן בן זכאי האט געלערנט, די צווייטע פערציג יאר פון זיין לעבן, איז ער געזעצן פאר זיין רעבן, ער האט טאקע נישט געמאכט קיין תקנות דעמאלטס, אבער ואמר מילתא ער האט געזאגט א גוטע זאך, א דבר של טעם, ער האט געזאגט פארוואס טאקע רוקט מען נישט אוועק די שטריק פון דארט, ואסתבר טעמיה, זיין רבי איז זייער געפאלן דאס וואס זיין תלמיד האט דא געזאגט, וקבעיה רביה בשמיה, און זיין רבי האט געמאכט די תקנה, אבער ער האט געמאכט די תקנה אין זיין תלמיד'ס נאמען אין די נאמען פון רבי יוחנן בן זכאי, אפילו רבי יוחנן בן זכאי איז נאכנישט געווען גענוג אויף די דרגה צו קענען מאכן תקנות, אבער זיין רבי האט געקענט מאכן די תקנה, ס'איז אים געפאלן די תקנה און ער האט געגעבן די קרעדיט פאר רבי יוחנן בן זכאי, דערפאר הייסט דאס די ניינטע תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי.